וואס אז זי איז געזאגט געווארן בקשר מיט די תלמידים וואס האבן געלערנט תורתו אין זיינע ד' אמות פון תומכי תמימים אין ליובאוויטש, וואס הייבט זיך אן פון כל היוצא למלחמת בית דוד, און ער איז דארט מבאר אז דאס מיינט ער אז אין דעם דור, אט די וואס לערנען אין דער ישיבה, אז זייער ענין איז אז זיי זאלן זיין יוצא למלחמת בית דוד, און אף על פי וואס די שיחה לכאורה איז דאך גערעדט געווארן, און אזוי איז דאך געווען די מעשה במציאות, צו די תלמידים וואס האבן געלערנט אין אן אופן מסוים, במקום מסוים, און אין אן אופן והיו עיניך רואות את מוריך, האט מען גלייך דערביי אנגעזאגט און געהייסן דערנאך אפדרוקן על ידי נשיא דורינו, אז מען זאל וויסן זיין אז דערנאך קומט חרפו אויביך הוי', און דערנאך קומט חרפו עקבות משיחך, וואס אט דעמאלט איז ווער יוצא למלחמת בית דוד, אט די אלע צו וועלכן ס'איז דערגרייכט אט די שיחה, ווארום זיכער האט דאס צו זיי אנגעקומען בהשגחה פרטית.

און אויפטון דאס אין אן אופן ווי ער גערעדט אין די שיחה בארוכה, אויף מבטל זיין דעם חרפו אויביך הוי', און דערנאך מבטל זיין דעם דור שלאחרי זה, אדער די תלמידים שלהם, וואס זיי זענען חרפו עקבות משיחך, זיי קענען ניט פארליידן אז מען רעדט און מען זאגט אז אט אט קומט משיח, ווארום מען האלט שוין ביי עקבות משיחך. זענען זיי ניט חס ושלום אין אַן אופן, ווי ער זאָגט אין די שיחה, זאָגט אין דערויף דער חילוק פון אויביך הוויה, ס'איז לומדי תורה און מקיימי מצוות, אָבער זיינען רחמנא ליצלן חרפו אויביך, עקבות משיחיך, זיי קאָנען ניט פאַרליידן אַז מען זאָל רעדן אַז מען הערט עקבות משיחיך.

מיט די עבודה'דיגע מאמרים און אויך די השכלה מאמרים, אז זאל אנקומען לכל אחד ואחת בלשון כל עם ועם אפילו צו קטנים שבקטנים בידיעה, אויכעט צו קטנים שבקטנים אין אידישקייט על אחת כמה וכמה קטנים שבקטנים אין חסידות. ווערט זיך די שאלה היתכן ער ווייסט זיך ידע איניש בנפשו ווי אזוי וועט ער אויפטון

וואס אין ירידת הדורות איז אבער רעדט זיך איצטער וועגן אן עבודה וואס איז אסאך א לייכטערע, וואס דערפאר איז כאמור און קרוב לוודאי על אחת כמה וכמה בנוגע לפועל, אז מען זאל זיך ניט איינרעדן וואס דאס קומט פון דעם קלוגינקן, אז דאס איז גערעדט געווארן בשנה מסוימת און גערעדט געווארן במעמד ומצב מסוים. און דאס האט גערעדט דער בעל יום ההולדת, און האט עס גערעדט אין א פארברענגען אויכעט א מסוים מיטן גאנצן שטורעם שבדבר, דערנאך קומט מען צו גיין אין א וואכעדיגן טאג אין א מדינה וואס איז גאר אין חצי כדור התחתון. און מען רעדט ניט נאר מיט ישיבה בחורים נאר בעיקר גאר מיט דעם רוב, התורה על הרוב שתדבר וואס דאס איז גאר ניט ישיבה בחורים און מען זאגט אז צו יעדערען פון זיי און אויכעט צו נשים גייט יעדער ווארט פון דער גאנצער שיחה מיט דער הוספה אז ס'א זיכערע זאך אז זיי האבן זיך געפירט אבער אינו מבקש אלא לפי כוחו אויב ער מאנט מערער איז דאס ניט על פי תורה, על פי תורה טאר מען ניט מאנען מערער וויפיל ס'איז בכוחו, ווי דערציילט בנוגע צו מצוות צדקה, אז גבאי צדקה האבן זיך אויסבאהאלטן פון אט דעם וואס זיי האבן געוואוסט אז ער איז ניט בכוחו דעמאלט תורם זיין לצדקה כדי אים ניט ענג צו מאכן האבן זיי זיך אויסבאהאלטן פון אים. על אחת כמה וכמה אז ס'איז נישט שייך צו זאגן אז מ'זאל גיין און מאנען, און דא זאגט מען אז מ'איז געגאנגען און מ'האט געמאנט, און מ'האט דאס געהייסן אפדרוקן און מ'האט דאס געהייסן מפיץ זיין. און אין דערויף גופא כאמור איז דא א חילוק בתוקפו עומד כל השנה כולה, בשעת ס'קומט אבער א יום מיוחד מסוים בשנה, וואס דעמאלט איז מזלו גובר איז דאך א זיכערע זאך אז די אלע עניינים וואס ווערן מושפע פון מזלו, וואס דאס איז זיין תורתו ועבודתו והוראות שלו און די שיחות קודש שלו, שטייען אויכעט בהתגברות, און דעמאלט איז נאך ביותר שאת וביותר עז די נתינת הכוחות. און דעמאלט קומט נאך צו אויכעט דער חיוב אז א נשיא בישראל גיט, גיט זיך אפ כדי אפצוגעבן איינעם אדער איינע כוחות, איז דעמאלט אויב רחמנא ליצלן אז מ'נוצט דאס ניט אויס, איז דאס ניט נאר וואס ער איז ניט ממלא תפקידו, נאר ווייל ער כביכול ברענגט אריין א בלבול אין די תפקידו ושליחותו פון א נשיא אלס א נשיא. וואס האט זיך אין אים אריינגעלייגט און האט צוליב אים געזאגט די שיחה, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, און צוליב אים האט מען דאס געהייסן אפדרוקן. דערנאך וועט דאך קומען צו גייען דער קלוגינקער און זאגן אז דאס איז א גוטע פשעטל, אדער נישט אזא מין גוטע פשעטל,

נאר חטאנו לפניך ביצר הרע, ער רעדט איין דעם יצר הרע אז דער יצר הרע זאל אזוי מיט אים טענה'ן. ויש להאריך בזה, אבער זיכער די ממה נפשך, אויב ס'וועט העלפן, איז גענוג אז דאס וואס מ'האט געזאגט, און אויב דאס מ'האט געזאגט וועט נישט העלפן, ווייס נישט וואס מ'קען דען דארט מוסיף זיין. און כל ישראל בחזקת כשרות, וויבאלד וואס דאס איז נישט קיין אייגענע, דאס איז געדרוקט געווארן און יעדער קען א קוק טון אינעווייניג, די אלע עניינים וואס איז כאמור זענען שוין אלע געדרוקט, נישט נאר מען דארף אנקומען צו א הנחה און דערנאך ארומלויפן זוכן איר וכו', דאס איז א געדרוקטע זאך און א מוגה'דיגע זאך וכו', מען דארף מער נישט ווי מאכן דערמיט טאפארו דא פלאחו. ער דארף וויסן זיין אז דאס מיינט מען אים אליין און איר אליין, און מען מיינט דאס נישט סתם ער זאל הערן א שיחה נאה, אדער אפילו ער וועט הערן איבערגעחזרט א ווארט פון א רבי'ן פון א נשיא דורנו אדער פון זיין פאטער, האט ער מקיים געווען אויכעט דעם ענין פון לימוד התורה און תלמוד תורה כנגד כולם, זאגט מען אז א מצוה שהזמן גרמא. און א מצוה עוברת איז די דוחה אפילו תלמוד תורה, אזוי איז דער דין אין שלחן ערוך, וכאמור בפשטות מיינט מען דאס אז מען זאל געפירט יעדער איד מיט וועלכן מען קומט אין פארבינדונג דארפן וויסן זיין אז די אלע עניינים וואס ער רעכנט אז צוליב דערויף טרעפט ער זיך מיט אים איז א ספק צו דאס איז דער עיקר

ברוך הוא, בפשטות, אז מען טאר נישט זיין קיין ירא ורך הלבב. ממילא טאר ער נישט טראכטן וועגן סכנת המלחמה. דעמאלט איז ער, קען ער זיך ברענגען אויף צו עובר זיין אויפן ציווי פון וואס מען טאר נישט זיין קיין ירא ורך הלבב. ער דארף טאקע גיין בדרכי נועם ובדרכי שלום. אבער נישט בלייבן זיצן ביי זיך אין זיינע ד' אמות, אפילו ווען דאס איז ליובאוויטש וואס מען מאנט ביי אים אז ער זאל ארויסגיין אין חוצה וואו ס'געפינט זיך אט די פון חרפו עקבות משיחך און דארטן מפיץ זיין די מעיינות, במילא וועט זיין קאתי מר דא מלכא משיחא, וועט זיין עקבות משיחך וועט עס דערהערן די עקבות משיח צדקינו בפשטות, און מ'עט גיין אים מקבל פנים זיין מתוך שמחה וטוב לבב, ובנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו, אז קיין איין און איינציגער איד וועט נישט בלייבן אין גלות, און מ'עט אויפטון מיט יעדער אידן און מיט אלע אידן, א יעדער פון זיי זאל ארויסגיין אין מלחמת בית דוד, און ס'איז א זיכערע זאך אז מ'עט מנצח זיין. ווארום דוד מלך ישראל חי וקיים, און ס'וועט זיין בעגלא דידן מיד הן נגאלין, כפסק דין הרמב"ם בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו דוד מלכא משיחא לחיים